אונז הייבן היינט אן בעזרת השם יתברך מסכת שבת דף עיין ה עמוד ב' ביי די משנה, דער פרק האט זיך אנגעהויבן כלל גדול, און דארטן האט מען גערעדט וועגן דעם גרויסן כלל וויפיל קרבנות מען דארף ברענגען ווען מען טוט פארשידענע מלאכות אין פארשידענע שבתים, און יעצט ברענגט די משנה ועוד כלל אחר אמרו, נאך א כלל האבן די חכמים געזאגט, אזוי ווי מען האט דאך אויסגערעכנט אויבן נײַן און דרײַסיק מלאכות, און די לעצטע פון די נײַן און דרײַסיק איז געווען המוציא מרשות לרשות, ווער ס'טראגט ארויס פון רשות היחיד אדער רשות צו א רשות הרבים אדער פארקערט, איז יעצט גייט די תנא אנהייבן מפרש צו זיין די דינים פון הוצאה, קודם ווייל ער האט מיט דעם געענדיגט און אויכעט ווייל הוצאה איז זייער א שכיח'דיגע זאך. עוד כלל אמרו, נאך א כלל האבן די חכמים געזאגט בנוגע די איסור פון הוצאה, כל הכשר להצניע, יעדע זאך וואס ער איז ווערט, ער איז גענוג חשוב אז א מענטש וואלט עס אוועקגעלייגט, דאס מיינט א חפץ וואס א מענטש וואלט נאך געקענט האבן פון דעם סיי וואס פאר א נוצן, ומצניעין כמוהו, און אויכעט אז ער איז גענוג גרויס אז מען לייגט אוועק אזא מין גרויסקייט. אויב ער האט די צוויי תנאים והוציאו בשבת און א מענטש האט ארויסגעטראגן די חפץ אין שבת חייב חטאת עליו דארף מען אויף דעם ברענגען א חטאת ווייל דאס איז די גדר פון הוצאה א זאך וואס איז חשוב פאר א מענטש. און אין די קומענדיגע משנה וועט מען שוין זעהן וואס זענען די שיעורים פון מאכלים וואס מען טראגט ארויס אום שבת. אמאל קען זיין אז די ערשטע תנאי איז יא דא אז בעצם די מין זאך איז א חשוב'ע זאך, אבער ער האט אזא קליין שטיקל דערפון אז ס'איז אזוי קליין אז אפילו די עצם חפץ איז חשוב, אבער די חפץ וואלט דער מענטש נישט אוועקגעלייגט צוליב זיין קליינקייט, און דעמאלטס טאמער טראגט מען עס ארויס איז אויך נישט דא קיין חיוב חטאת, ס'מוז זיין ביידע זאכן סיי אז בעצם איז ער א חשוב'ע זאך וואס א מענטש וואלט אוועקגעלייגט און סיי אז ער איז גענוג גרויס אז דאס וואלט מען טאקע אוועקגעלייגט. וכל שאינו כשר להצניע, אבער טאמער דאס איז אזא מין חפץ וואס איז נישט גענוג חשוב און א נארמאלע מענטש וואלט עס ווען נישט אוועקגעלייגט, אדער אפילו ווען ס'איז יא א חשוב'ע זאך וואס געווענטליך דעם מין חפץ וואלטן מענטשן אוועקגעלייגט, אבער ואין מצניעין כמוהו, אזא גרויסקייט ווי ער איז, איז נישט גענוג גרויס אז א מענטש זאל עס מחשיב זיין אויף אוועקצולייגן, והוציאו בשבת, און דער מענטש האט עס יא ארויסגעטראגן אום שבת, אינו חייב איז מען נישט חייב קיין חטאת דערויף, אלא המצניעו, נאר אויב א מענטש האט טאקע געגאנגען און געמאכט אן אויסנאם אז ער האט עס יא באהאלטן און וויבאלד ער האט עס מחשיב געווען איז עס פאר אים א דבר חשוב ווען ער טראגט עס ארויס איז ער חייב חטאת. מ'דארף דא באמערקן אז אין די רישא ווען ס'איז געשטאנען כל הכשר להצניע ומצניעין כמוהו, ומצניעין מיינט אז ס'מוז אויך זיין דאס, ס'מוז זיין ביידע תנאים, סיי אז בעצם אזא מין חפץ לייגט מען אוועק, און סיי אז די סייז, די גרויסקייט דערפון, איז ער גענוג גרויס אז ער האט א חשיבות אז מען זאל אים אוועקלייגן, און נאר אויב ס'האט ביידע תנאים, נאר דעמאלטס האט ער א חשיבות אז ווען מען טראגט עס ארויס איז מען חייב חטאת דערויף, און דארט איז נישט שייך אז א מענטש זאל זאגן איך בין א רייכע מענטש, פאר מיר איז דאס נישט אינטערעסאנט, ווייל וויבאלד א נארמאלע מענטש, א דורכשניטליכע מענטש, דאס מיינט כל הכשר להצניע גייט ארויף אויף דורכשניטליכע מענטשן וויבאלד דער חפץ איז גענוג חשוב פאר רוב מענטשן, איז זאג איך אז אפילו דער עושר וואס ב ער אליין לייגט עס נישט אוועק, ווערט בטל צו דעם און ער וועט אויך חייב זיין חטאת. דאס וואס שטייט אין די סיפא וכל שאינו כשר להצניע ואין מצניעין כמוהו מיינט נישט אין אז ס'דא ביידע זאכן ניין אפילו איינצעלנע אדער אז ס'איז אין כשר להצניע מיינט אז דאס איז אזא מין מאטריאל וואס א נארמאלע מענטש לייגט נישט אוועק, ס'איז בכלל נישט קיין חשוב'ע זאך, און ואין מצניעין כמוהו מיינט אדער, אפילו אויב ער איז יא א חשוב'ע בעצם אזא מין זאך וואס מענטשן לייגן אוועק, נאר כמוהו, זיין סייז, ער איז אזוי קליין, אז צוליב די קליינקייט וואלט מען אים נישט אוועק געלייגט און ער האט נישט קיין חשיבות. איז אפילו ס'האט נאר איינע פון די צוויי זאכן איז והוציאו בשבת אינו חייב איז מען שוין נישט חייב קיין קרבן חטאת, און דא איז יא דא אן אויסנאם אלא המצניעו, טאמער א מענטש איז א יוצא מן הכלל און ער זאגט פאר מיר איז דאס יא חשוב און ער האט עס טאקע באהאלטן, דא קען מען יא זיין א יוצא מן הכלל מחמיר צו זיין אז פאר אים איז די זאך יא א חשיבות, איז נאכאמאל אויף מיקל צו זיין קען מען נישט זיין קיין יוצא מן הכלל זאגן פאר מיר איז דאס נישט חשוב, ווייל וויבאלד פאר רוב מענטשן איז עס חשוב ווערסטו נאכגעשלעפט נאך זיי, אבער פארקערט, אויב פאר רוב מענטשן איז א זאך נישט חשוב, און איין מענטש האט עס יא מצניע געווען און געוויזן אז פאר אים איז עס יא חשוב, דא גיי איך יא לחומרא אז ער וועט יא חייב זיין א חטאת, און ווי מען באמערקט די לשון אלא המצניעו, נאר דער מענטש וואס האט עס אוועקגעלייגט, למשל אויב ראובן האט אוועקגעלייגט א געוויסע חפץ וואס ביי קיינעם איז נישט חשוב, און ראובן טראגט עס ארויס וועט ער זיין חייב חטאת, אבער אויב שמעון וועט עס ארויסטראגן אפילו ווען ראובן האט עס מחשיב געווען און אוועקגעלייגט, וועט ער זיין פטור, דווקא דער מענטש וואס האט עס מחשיב געווען נאר ער קען חייב זיין חטאת. איז תנן ברישא כל הכשר להצניע, פרעגט די גמרא לאפוקי מאי וואס פאר א זאך איז אז נישט כשר להצניע און אויף דעם איז מען נישט חייב חטאת, רב פפא אמר לאפוקי דם נידה,

ס'איז אסור בהנאה, מ'טאר גארנישט טון דערמיט, איז ווען איינער טראגט דאס ארויס אין שבת, דאס קומט די משנה לאפוקי מוציא זיין אז דאס איז נישט כשר להצניע, ווייל על פי הלכה קען מען דאס נישט באהאלטן און מ'קען גארנישט טון דערמיט, און ווען איינער טראגט ארויס אפילו גרויסע ברעטער פון אשרה אום שבת, עט ער זיין פטור פון א חטאת. איז מאן דאמר דם נידה כל שכן עצי אשרה, רב פפא וואס האט געגעבן א משל אויף דם נידה, איז אוודאי און אוודאי אז עצי אשרה וואס על פי הלכה טאר מען גארנישט טון דערמיט, און מ'קען גארנישט טון דערמיט, איז זיכער אז ס'איז נישט כשר להצניע מ'איז פטור דערויף, און ער האט געזאגט נאר א גרעסערע חידוש אז אפילו דם נידה וואס דאס איז נישט אסור בהנאה, אבער וויבאלד מענטשן טוען גארנישט דערמיט און ס'איז נישט כשר להצניע אפילו דאס, איז מען שוין פטור. איז מאן דאמר עצי אשרה דער מר עוקבא וואס האט געזאגט אז דווקא עצי אשרה איז וואס איז נישט כשר להצניע ווייל ער האט געוואלט ווייזן מיט דעם אבל דם נידה מצנע ליה לשונרא ער האט געהאלטן אז למעשה דם נידה האט יא א חשיבות וואס מענטשן לייגן אוועק פאר א קאץ א קאץ האט דאך ליב צו עסן דם און ממילא לייגט מען עס יא אוועק עס האט א חשיבות און דעריבער אויב מען טראגט עס ארויס אין שבת איז מען חייב חטאת. ואידך וואס וועט ר' פפא ענטפערן אויף דעם פארוואס זאגט ער אז דם נידה איז נישט כשר להצניע מען קען מען לייגט דאך עס אוועק פאר א קאץ כיוון דחלשא לא מצנע ליה לערנט רש"י פשט חלשא גייט ארויף אז דער מענטש וואס געבט צו עסן בלוט פון א מענטש פאר א קאץ ווערט דער מענטש אפגעשוואכט. ס'איז דא וואס שטעלן דאס צו צו די גמרא אין מסכת נידה דף י"ז אז וואס דארט שטייט אז איינער פארברענט זיין נעגל איז ער א חסיד און תוס' זאגט דארטן ווייל די טבע איז אז ווען מען פארברענט א זאך וואס קומט ארויס פון א מענטש ווען מען טוט עס מאבד זיין טוט דאס שאטן פאר יענעם און ממילא אז ער פונדעסטוועגן נאך פארברענט ער'ס איז ער א חסיד ווייל ער ליידט דערפון, על כל פנים דאס איז אויך די זעלבע געדאנק אז וויבאלד מען טוט דא געבן פאר דעם קאץ בלוט פון א מענטש טוט דאס שעדיגן דעם מענטש און ממילא וויל ער טאקע דאס נישט אוועק לייגן ווייל ער וויל עס נישט געבן צו עסן פאר א קאץ. אנדערע טייטשן כיוון דחלשא גייט ארויף אויף די קאץ אליין אז וויבאלד זי ווערט אפגעשוואכט פון די דם און ס'איז דא א באקאנטע רמב"ן אין פרשת אחרי וואס זאגט אז דם הנידה איז ממש סם המוות יעדע בעל חי וואס וועט עס אויפעסן וויבאלד עס איז נישט געזונט און עס איז נישט גוט פאר די קאץ לייגט ער עס טאקע נישט אוועק, על כל פנים מען קריגט זיך דא ארום אין א מציאות צו דם נידה האט א חשיבות צו מענטשן לייגן עס יא אוועק צו נישט. על כל פנים לויט די גמרא קומט אויס אז דם פון א בהמה, פון א חיה, פון א עוף, העט יעדער איינער מודה זיין אז דאס לייגט מען יא אוועק צו געבן פאר א קאץ און ס'הייסט כשר להצניע און מ'איז חייב חטאת דערויף. אמר רבי יוסי בר חנינא, זאגט דער אמורא רבי יוסי ברב חנינא, האי דלא כרב שמעון, דער דין וואס איז געשטאנען אין די רישא א חומרא אז וויבאלד דורכשניטליכע מענטשן לייגן אוועק די סארט זאך איז אפילו אויב איינער איז א רייכע מענטש און ביי אים איז עס נישט חשוב ווערט ער נאכגעשלעפט נאך יעדעם איינעם און מען איז חייב חטאת, דאס וועט נישט אויסקומען ווי רבי שמעון בר יוחאי, דאי כרבי שמעון, האמר מען וועט שוין זען שפעטער, זאגט רבי שמעון אויף דף. ע"ו עמוד ב', לא אמרו כל השיעורין הללו אלא למצניעיהן, ס'דא פארשידענע שיעורים דארטן בנוגע הוצאה, איז די אלע שיעורים איז נאר געזאגט געווארן אלא למצניעיהן פאר דורכשניטליכע מענטשן וואס זיי לייגן אוועק אזא שיעור, אבער איינער וואס איז א רייכער מענטש און ער ווייסט קלאר אז ביי אים איז די זאך נישט חשוב, איז ער איז טאקע יא גרינגער, און טאמער ער וועט ארויסטראגן אזא מין זאך וועט ער נישט חייב זיין חטאת. אלא למצניעיהן מיינט נישט אויב א מענטש האט עס שוין באהאלטן נאר דעמאלטס איז מען חייב דערויף, נאר אויב ס'איז אזא מין זאך וואס דער מענטש וואלט ווען באהאלטן און פאר דעם מענטש הייסט עס חשיבות, איז ער שוין חייב חטאת, אבער וויבאלד דער עושר ווייסט אז ער וואלט קיינמאל נישט באהאלטן אזא זאך פאר אים איז דאס נישט קיין חשיבות, איז ער טאקע פטור לויט ר' שמעון. יעצט, אין דעם סיפא איז געשטאנען וכל שאינו כשר להצניע. האט די משנה אויסגעפירט אינו חייב אלא המצניע, נאר אויב א מענטש איז אן אויסנאם און ער האט עס יא מחשיב געווען, נאר ער וועט זיין חייב חטאת, איז משמע אז אויב ער האט עס מחשיב געווען און נאכדעם איז געקומען א צווייטע מענטש און ארויסגעטראגן, יענער איז נישט חייב חטאת דערויף. דא גייען מיר איבער צו דף ע"ו עמוד א', אמר רבי אלעזר, זאגט דער אמורא ר' אלעזר, הא דלא כרבי שמעון בן אלעזר, די סיפא פון די משנה וואס דא שטייט אז נאר דער וואס האט עס אוועקגעלייגט נאר דער איז חייב, אבער א צווייטע מענטש נישט, וועט נישט אויסקומען מיט דעם תנא ר' שמעון בן אלעזר דתניא, כלל אמר ר' שמעון בן אלעזר האבן געלערנט אין א ברייתא, כל שאינו כשר להצניע אדער ואין מצניעין כמוהו, אפילו בעצם די חפץ איז א חשוב'ע מין חפץ אבער עס איז קליין אז מען באהאלט נישט אזא גרויסע זאך, והוכשר לזה והצניעו, און פאר דעם מענטש ראובן איז דער חפץ כאטשיג ער איז קליין כאטשיג ער איז נישט קיין חשוב'ע זאך, פאר אים איז עס יא געווען גענוג חשוב און ער האט עס טאקע באהאלטן, דא מיינט טאקע והצניעו אז ער האט עס מחשיב געווען און ער האט עס פאקטיש באהאלטן וואס מיט דעם האט ער ארויסגעוויזן א חשיבות, ובא אחר והוציא נאכדעם איז געקומען שמעון א צווייטע מענטש און ער האט עס ארויסגעטראגן, איז נתחייב זה במחשבה של זה, וועט דער שמעון אויכעט חייב זיין חטאת דורך די מחשבה פון ראובן, ווייל ראובן האט מחשיב געווען דעם חפץ, העלפט שוין זיין חשיבות אז אפילו ווען א צווייטע מענטש טראגט עס ארויס זאל ער אויכעט חייב זיין חטאת, און דאס איז הארבער ווי אונזער משנה, אונזער משנה האלט נישט אזוי. ווייל ביי אונז שטייט אלא המצניעו, נאר דער מענטש וואס האט עס באהאלטן. ס'איז שוין דא א מחלוקת פון ראשונים אז דאס וואס רבי שמעון בן אלעזר זאגט אז שמעון ווערט מחויב דורך די מחשבה פון ראובן, איז צו ס'רעדט זיך דווקא ווען ער האט עס ארויסגעטראגן על דעת ראובן, למשל ער איז א זון אדער א תלמיד און ער טראגט עס ארויס פאר ראובן'ס וועגן, איז דא וואס זאגן אז נאר דעמאלטס איז שמעון חייב, אבער טאמער טראגט ער עס סתם פון זיך אליינס ארויס, דעמאלטס איז אפילו לויט ר' שמעון בן אלעזר וועט ער אויך נישט חייב זיין, אנדערע זאגן אז ס'איז נישט קיין חילוק, וויבאלד ראובן האט עס מחשיב געווען, וועט שמעון, אפילו ווען ער טראגט עס אליינס ארויס, וועט ער יא חייב זיין חטאת. אזוי האבן מיר דאך געלערנט אין די פאריגע משנה אז מ'איז נאר חייב הוצאת שבת אויף אזא מין שיעור וואס איז ראוי אז מ'זאל עס ווען באהאלטן. משנה גייט יעצט געבן שיעורים פון קודם פון מאכלי בהמה. די קומענדיגע משנה וועט מען ערשט רעדן פון מאכ מאכל אדם, איז דא וואס זאגן אז פארדעם האט די משנה מקדים געווען מאכל בהמה, וועגן די באקאנטע גמרא אין ברכות דף מ', אז א מענטש טאר נישט עסן פאר זיך אליין פאר ער גיבט צו עסן פאר זיינע בהמות, ווי מען לערנט ארויס פון א פסוק ונתתי עשב בשדך לבהמתך, און נאכדעם שטייט ואכלת ושבעת. המוציא תבן, ווען איינער טראגט ארויס שבת שטרוי, שטרוי דאס איז דער חלק וואס נאכדעם וואס מען שניידט אראפ די תבואה, בלייבט נאך איבער מחובר צו די ערד א שטיקל וואס יענץ איז א הארטע מין שטרוי, וואס דאס געבט מען געווענטליך צו עסן פאר א קי, ווייל ס'איז זייער הארט איז עס נישט ראוי צו געבן צו עסן פאר א לעמעלע אדער א ציגעלע, איז דווקא א קי, דאס איז זיין מאכל, איז המוציא תבן כמלוא פי פרה, אויב ער האט ארויסגעטראגן אזוי סאך וויפיל ס'גייט אריין אין די מויל פון א קי, דאס איז די חשיבות וויפיל א מענטש געווענטליך וואלט ווען אוועקגעלייגט און באהאלטן ווייל דאס קען ער געבן צו עסן פאר א קי די מינימום און ווען ער טראגט עס ארויס שבת איז ער חייב חטאת. און טאמער האט ער ווייניגער תבן ווי וויפיל ס'גייט אריין אין די מויל פון א קי אפילו ס'וואלט געקענט אנפילן די מויל פון א לעמעלע אדער א ציגעלע איז ער נישט חייב ווייל דאס געבט מען געווענטליך נישט צו עסן פאר זיי ווייל דאס איז צו הארט. עצה, דאס איז אזא מין שטרוי וואס קומט פון בונדלעך פון די קטניות, דאס האט אויכעט אזא מין שטרוי, וואס דאס איז ראוי געאייגנט אז א קעמל פלעגט עסן פון דעם, איז כמלוא פי גמל, טאמער טראגט ער ארויס אזוי סאך וויפיל ס'גייט אריין אין די מויל פון א קעמל, איז דאס גענוג א חשוב'ע שיעור וואס דאס באהאלט מען ווען, און מ'איז חייב חטאת דערויף. יעצט א קעמל האט א גרעסערע מויל ווי א קי, קומט אויס אז די עצה איז מער לקולא, נאר אויב מען וועט ארויסטראגן אסאך, אזוי סאך וויפיל ס'גייט אריין אין די מויל פון א קעמל, דעמאלטס וועט מען חייב זיין, אבער טאמער מען וועט ארויסטראגן פון די עצה כמלוא פי פרה, וועט מען נאך נישט חייב זיין, ווייל דאס געבט מען נישט צו עסן פאר א קי, הגם א קי קען עס אויכעט עסן, אבער נאר בדוחק, ממילא איז מען נאך נישט חייב. עמיר, דאס איז אויכעט אזא מין שטרוי, אבער דאס איז שוין די קשים של שיבולים פון די זאנגען וואס דאס זענען א דינערע מין שטרוי וואס דאס קען שוין עסן די קלענערע בהמות אויכעט, איז כמלוא פי טלה. אויב ער האט ארויסגעטראגן שבת וויפיל ס'גייט אריין אין די מויל פון א לעמעלע, איז ער חייב חטאת דערויף. א לעמעלע האט א גרעסערע מויל ווי א ציג, און וויבאלד געווענטליך געבט מען דאס נישט צו עסן פאר א ציג, די שטרוי, נאר פאר א לעמעלע, ממילא איז עס גרינגער אז נאר טאמער מען וועט ארויסטראגן אזוי סאך וויפיל ס'גייט אריין אין די מויל פון א לעמעלע וועט מען זיין חייב, אבער טאמער וועט מען נאר טראגן וויפיל ס'גייט אריין אין די מויל פון א גדי וואס דאס איז ווייניגער איז מען נאך נישט חייב ווייל פאר א גדי געט מען דאס נישט צו עסן. עשבים, אויב מען טראגט ארויס גראז וואס דאס איז שוין ראוי צו עסן פאר א ציגעלע אויכעט ער האט זייער א קליינע מויל, איז כמלוא פי גדי אפילו מען טראגט ארויס אזוי ווייניג וואס איז נאר ווי די מויל פון א ציג איז מען שוין חייב. ס'זאל זיין פון די אלע פיר זאכן וואס מ'האמיר דא אויסגערעכנט איז די גרינגסטע וועט זיין די עצה, נאר טאמער מ'טראגט ארויס אזוי סאך וויפיל כמלוא פי גמל נאר דעמאלטס איז מען חייב, נאכדעם קומט תבן וואס דאס איז שוין כמלוא פי פרה וואס איז קלענער, נאכדעם קומט עמיר וואס דאס איז נאך הארבער אז אפילו ווען מ'טראגט נאר ארויס ווי די מויל פון א לעמעלע, און נאכדעם קומט די הארבסטע איז גראז וואס אפילו ווען מ'טראגט ארויס אזוי ווייניג ווי א פי גדי איז מען שוין חייב. רשי רעדט אויס אז גראז קענען עסן סיי די לעמעלעך און סיי די ציגעלעך אבער וויבאלד די ציג קען ער שוין אויך עסן איז שוין דאס גענוג חשיבות אז אפילו אזוי ווייניג איז מען חייב. עלי שום ועלי בצלים, די בלעטער וואס איז דא אויף די קנאבל אדער אויף די צוויבל, אויב מען טראגט עס ארויס אום שבת איז די דין אזוי, לחים, אויב זיי זענען פייכט און פריש, כגרוגרת, איז די שיעור אזוי ווי א פארטריקענטע פייג, ווייל וויבאלד א מענטש קען דאך דאס עסן פרישע בלעטעלעך פון צוויבל אדער קנאבל, די שיעור פון הוצאה פאר א מאכל פון א מענטש ווייסט מען דאך איז אלעמאל כגרוגרת, וואס דאס איז א פארטריקנטע פייג, און עס איז דא א רשי אין מסכת מנחות וואס זאגט אז א פארטריקנטע פייג איז אזוי גרויס האלב ווי א געהעריגע פרישע פייג. מ'וועט שוין זען שפעטער אין די גמרא אז די שיעור פון א גרוגרת איז די זעלבע שיעור וויפיל ס'גייט אריין אין די מויל פון א לעמעלע. שוין רשי אויס, אבער אויב מען וועט ארויסטראגן ווייניגער ווי א גרוגרת, מ'וועט נאר ארויסטראגן פון די פרישע בלעטער פון צוויבל און קנאבל אזוי גרויס ווי די מויל פון א גדי, וועט מען נאך נישט חייב זיין, און רשי זאגט, ווייל ס'איז נישט ראוי, פרישע איז נישט ראוי פאר א גדי. און די ריטבא ווינדערט זיך פארוואס רשי דארף זאגן אז ס'איז נישט ראוי פאר א גדי, לאמיר זאגן אז מען קען עס ווען יא געבן צו עסן פאר א גדי, וויבאלד אבער דאס איז א מאכל אדם, געווענטליך געבט מען עס נישט צו עסן פאר א גדי, איז איז מען נישט מחמיר אז מען זאל שוין חייב זיין כמלוא פי גדי, ווייל א מאכל אדם איז מען נאר חייב כגרוגרת, וואס דאס איז א גרעסערע שיעור און דאס איז גרינגער ווי מלוא פי גדי. און אמת איז טאקע דא א גמרא מסכת תענית, די גמרא זאגט דארטן אז מאכל אדם אין מאכילין לבהמות, אזוי ווי בל תשחית, אז דו נעמסט א גוטע זאך וואס איז ראוי צו געבן פאר א מענטש, טאר מען עס נישט געבן צו עסן פאר א בהמה, באמת קען מען זאגן אז רשי האט דאס אויך געמיינט, די לחים לא חזו לגדי מיינט אז ס'איז נישט ראוי צו געבן פאר א גדי ווייל מענטשן געבן עס געווענטליך נישט פאר א גדי. זאגט די משנה ווייטער יבשים כמלוא פי הגדי, טאמער טראגט מען ארויס טריקענע עלי שום ועלי בצלים וואס דאס איז שוין נישט ראוי לאדם דאס איז ראוי פאר א גדי, פאר א ציג, איז דארטן איז מען שוין חייב אפילו ווען מען טראגט אזוי ווייניג וויפיל ס'גייט אריין אין די מויל פון א גדי. די משנה ואין מצטרפין זה עם זה, די אלע זאכן קען מען נישט מצרף זיין איינס מיטן אנדערן, מפני שלא שוו בשיעוריהם, ווייל יעדע זאך האט דאך א אייגענע שיעור, למשל, א מענטש זאל נעמען תבן וואס איז א האלבע מלוא פי פרה, און ער זאל צונעמען עצה וואס איז נאך א האלבע מלוא פי פרה, איז אפילו יעצט צוזאמען האט ער א גאנצע שיעור פון מלוא פי פרה, קען מען די צוויי זאכן נישט מצרף זיין, וויבאלד תבן האט דאך א אייגענע שיעור, און עצה האט דאך א אייגענע שיעור, איז א זאך וואס, צוויי זאכן וואס האבן אנדערע שיעורים קען מען נישט מצרף זיין. די גמרא מאי עצה, אונז האמיר שוין געטייטשט אין די משנה, אמר רב יהודה, זאגט דער אמורא רב יהודה, תבן של מיני קטנית, דאס איז שטרוי פון מיני בונדעלעך. אויס אז די ערשטע זאך וואס איז געשטאנען המוציא תבן רעדט מען פון געהעריגע שטרוי וואס דאס איז שטרוי פון תבואה פון די חמשת מיני דגן, און עצה איז שטרוי פון בונדלעך. דערציילט די גמרא כי אתא רב דימי אמר ווען רב דימי איז געקומען פון ארץ ישראל קיין בבל האט ער געזאגט המוציא תבן כמלוא פי פרה לגמל אויב איינער טראגט ארויס שטרוי אזוי סאך וויפיל ס'גייט אריין אין די מויל פון א קי אבער ער וויל עס נישט געבן צו עסן פאר א קי נאר ער האט א כוונה ער טראגט עס יעצט ארויס צו געבן צו עסן פאר א קעמל. דאס איז זיכער אז ווען ער טראגט עס סתם אזוי ארויס אויף די גאס אפילו אן קיין שום כוונה, אדער ווען ער טראגט עס ווייל ער וויל עס געבן עסן פאר א קי, איז זיכער אז ער איז חייב חטאת. די שאלה איז יעצט ווייל ער האט עס באשטימט אז ער וויל עס געבן צו עסן פאר א גמל, און למעשה איז דאס נישט גענוג צו עסן פאר א גמל ווייל דאס קען נישט אנפילן אפילו איין מאל זיין מויל. די שאלה צו יעצט זאל איך זאגן אז ס'הייסט נישט קיין חשוב'ע הוצאה, איז רבי יוחנן אמר אמר חייב, מ'איז נאך אלץ חייב חטאת, סוף כל סוף. האט ער ארויסגעטראגן שטרוי וואס דאס איז א חשוב'ע זאך וואס מען קען עס ווען געבן עסן פאר א קי, און דאס וואס ער וויל עס יעצט געבן עסן פאר א קעמל, נעמט נאכנישט אוועק די חשיבות, ר' שמעון בן לקיש אמר פטור. וויבאלד ער האט עס יעצט באשטימט צו עסן פאר א קעמל, האט ער געוויזן אז דאס איז יעצט פאר א קעמל, און וויבאלד ס'האט נישט גענוג איז עס נישט חשוב. לויט ריש לקיש העט מען מוזן אפלערנען די משנה המוציא תבן כמלוא פי פרה העט מיינען דווקא אויב ער טראגט עס סתם אזוי ארויס אדער ווייל ער וויל עס געבן צו עסן פאר א קי אבער טאמער ער איז עס מייחד אז ער וויל עס יעצט ארויסטראגן פאר א קעמל טוישט זיך די הלכה און ס'איז גרינגער און ער איז פטור. פארציילט רב דימי אז באורתא אמר רבי יוחנן הכי נאר ביינאכט האט רבי יוחנן געזאגט אז מ'איז חייב אבער לצפרא דעם אנדערן אינדערפרי הדר ביה האט ער צוריקגעצויגן און ער האלט אויך אזוי ווי ריש לקיש אז מ'איז פטור. אמר רב יוסף זאגט דער אמורא רב יוסף שפיר עבד דהדר, זייער גוט האט ר' יוחנן געטון אז ער האט צוריק געצויגן, ווייל דהא לא חזי לגמל, למעשה וויבאלד דער מענטש טראגט עס יעצט פאר א קעמל, און דאס איז נישט גענוג צו עסן פאר א קעמל, ס'קען אים אפילו נישט אנפילן איין מאל די מויל, איז מסתבר אזוי ווי ריש לקיש האלט, און זייער גוט אז ר' יוחנן האט צוריק געצויגן, ווייל ר' יוסף אויכעט האלט ווי די סברה אז ער האט געוויזן אז דאס איז נישט קיין חשוב'ע זאך פאר אים יעצט. אמר ליה אביי האט אביי געטענה'ט צו ר' יוסף אדרבה פונקט פארקערט כדמעיקרא מסתברא דאס וואס ר' יוחנן האט אין אנפאנג געהאלטן אז מ'איז יא חייב איז א סאך מער מסתבר פארקערט איך פארשטיי בכלל נישט די גאנצע שיטה פון ריש לקיש און איך פארשטיי נישט פארוואס ר' יוחנן זאל האבן צוריקגעצויגן פונקט פארקערט דהא חזי לפרה וויבאלד די שיער די כמלוא פי פרה קען מען דאך געבן צו עסן פאר א קי האט עס בעצם א חשיבות. וואס גייט מיך אן וואס ער האט יעצט געטראכט אז ער וויל עס געבן פאר א קעמל, אויב די כמות איז א זאך וואס א מענטש לייגט אוועק און ס'האט א חשיבות קען עס נישט ווערן אויס חשוב ווייל ער טראכט יעצט עס צו געבן פאר א קעמל. על כל פנים אביי ווינדערט זיך פארוואס ר' יוחנן האט צוריק געצויגן ווייל ער פארשטייט בכלל נישט די שיטה פון ריש לקיש, זאגט טאקע די גמרא אלא כי אתא רבין ווען רבין איז געקומען פון ארץ ישראל האט ער איבערגעגעבן די מחלוקה אינגאנצן אויף אן אנדערע אופן, אמר האט ער געזאגט אזוי. המוציא תבן כמלוא פי פרה לגמל דכולי עלמא לא פליגי דחייב, די מעשה וואס אונז האבן פריער געלערנט, איז יעדער איינער וועט נישט קריגן, יעדער וועט מודה זיין אז מען איז יא חייב, טאקע אזוי ווי אביי האט געטענה'ט אז ס'איז א דבר פשוט אז וויבאלד עס איז חשוב צו געבן צו עסן פאר א קו, גייט מיך נישט אן אז ער האט יעצט געטראכט ער וויל עס געבן פאר א גמל ווייל דאס הייסט א חשוב'ע הוצאה, און וויבאלד די משנה האט געזאגט אז מען איז חייב איז מען אויף יעדן אופן חייב. כי פליגי, די גאנצע מחלוקת פון רבי יוחנן מיט ריש לקיש איז געווען אינגאנצן אויף א אנדערע פארקערטע מעשה, במוציא עצה כמלוא פי פרה לפרה טראגט ארויס די מאכל פון א קעמל נישט מער וויפיל ס'גייט אריין אין די מויל פון א קי, נישט גענוג אויף אנצופילן די מויל פון א קעמל, נארמאלערהייט ווען איינער טראגט דאס ארויס איז ער נישט חייב, די משנה האט דאך קלאר געזאגט אז ס'מוז זיין כמלוא פי גמל. אין די משנה קען מען זאגן אז ס'רעדט זיך ווען ער טראגט עס סתם אזוי ארויס, וואס דעמאלטס וויבאלד ס'איז ראוי צו געבן פאר א גמל, איז נאר דעמאלטס איז דאס די שיעור, אבער טאמער מען טראגט ווייניגער איז מען טאקע נישט חייב, וואס איז אבער אז דער מענטש טראגט עס ארויס ספעציעל לפרה, ווייל ער וויל עס יא געבן צו עסן פאר א קו, און פאר א קו האט ער דאך יעצט גענוג, א גאנצע מלוא פיו, וואס איז יעצט די דין, אפשר וועט מען שוין יא חייב זיין ווייל דער מענטש האט עס מחשיב געווען, און געוויזן אז ביי אים איז עס יא א חשוב'ע הוצאה. זאגט טאקע רבין, ואיפכא איתמר, מ'האט געלערנט פארקערט ווי רב דימא'ס נוסח, אז רבי יוחנן איז גאר דער וואס זאגט דא אז מ'איז פטור, און ריש לקיש גאר זאגט אז מ'איז חייב, און די גמרא איז מפרש, רבי יוחנן אמר פטור, אכילה על ידי הדחק, לא שמה אכילה, לאמיר נישט פארגעסן אז די מאכל פון א קו געווענטליך איז תבן, ער עסט נישט די עצה, אמת טאקע אויב מען וועט עס אים געבן און ער וועט נישט האבן קיין אנדערע ברירה וועט ער עס אויפעסן אבער וויבאלד ס'איז נישט מער ווי אכילה על ידי הדחק ער שטופט זיך דאס הייסט נישט קיין אכילה און אפילו ווען מען האט עס מייחד געווען ארויסצוטראגן פאר א פרה האט עס נישט גענוג קיין חשיבות אז ס'זאל הייסן א חשוב'ע הוצאה און דאס וואס די קו קען עס עסן יעצט וויבאלד ס'איז נאר על ידי הדחק איז נישט גענוג חשיבות ריש לקיש אמר חייב אכילה על ידי הדחק שמה אכילה סוף כל סוף קען דאך א קו עסן דערפון ווען מען שטופט עס אים אריין, איז אמת טאקע אז סתם אזוי ווען מען טראגט ארויס אזא שיעור איז מען נישט חייב, ווייל נארמאל א קי עסט עס נישט און דאס איז נישט געאייגנט פאר א קי, אבער יעצט אז דער מענטש האט עס מייחד געווען אז ער טראגט עס יא ארויס פאר א קי, און די קי קען עס דאך אויפעסן על ידי הדחק אויכעט, דעמאלטס איז עס טאקע שמה אכילה. מען וועט יא חייב זיין חטאת. לויט די מסקנא פון די גמרא קומט אויס אז די ערשטע דין וואס איז געשטאנען אין די משנה, מוציא תבן כמלוא פי פרה, דער דין וועט זיך נישט טוישן, און ס'עט אלץ זיין לחומרא אז וויבאלד ס'איז שוין דא כמלוא פי פרה איז מען חייב, אפילו אויב ער וועט עס ארויסטראגן עסן פאר א קעמל, און אפילו א קעמל קען דאס געהעריג עסן, א קעמל קען עסן געהעריג שטרוי. נישט זאגן אז די הלכה טוישט זיך יעצט לקולא אז וויבאלד ער האט נישט ארויסגעטראגן א מלא פי גמל איז ער נישט חייב, ניין, וויבאלד די זאך קען מען געבן צו עסן פאר א קו האט עס שוין א חשיבות און וועט אלעמאל חייב זיין דערויף אפילו ווען ער טראגט עס יעצט פאר א קעמל. צווייטע הלכה אז המוציא עצה איז כמלוא פי גמל. דאס איז א גרויסע קולא אז נאר ווען ער טראגט ארויס זייער אסאך וויפיל ס'גייט אריין אין די מויל פון א גמל נאר דעמאלטס איז ער חייב, איז ר' יוחנן האט אפגעלערנט אז די הלכה וועט זיך אויך קיינמאל נישט טוישן אפילו אויב ער וועט יעצט באשטימען עס ארויסצוטראגן פאר א קו, וועל איך נישט זאגן יעצט אז וויבאלד ער טראגט ארויס ווייניגער כמלוא פי פרה זאל מען שוין חייב זיין, ניין! וויבאלד די קו עסט עס נישט גרינגערהייט נאר על ידי הדחק האט עס נישט קיין חשיבות.

תוס' רעדט שוין אויס אז פארוואס טאקע האט אונזער משנה דעמאלטס נישט אנגעכאפט די שיעור פון א גרויגעריס, פונקט ווי די ברייתא, ווייל טאמער ער וואלט אנגעכאפט כגרויגעריס וואלט מען עס קיינמאל נישט פארשטאנען, ווי קומט דא אריין א גרויגעריס, גרויגעריס האט דאך צו טון מיט מאכל אדם, א מענטש עסט נישט קיין שטרוי, האט ער ענדערש אנגעכאפט דעם שיעור פון מלא פי טלה צו פארציילן אז דאס איז די שיעור ווייל א לעמעלע קען עסן די שטרוי. און דער ריטבא לייגט צו אז פאר דעם האט די ברייתא יא אנגעכאפט די שיעור כגרויגערס, טאקע אונז צו פארציילן אז די שיעור פון גרויגערס איז די זעלבע שיעור ווי א טלה, איינמאל אונז ווייסט מיר שוין אז די טעם פארוואס כמלוא פי טלה איז מחייב ווייל א לעמעלע עסט דאס אויף, יעצט קען שוין די ברייתא קומען אונז לאזן הערן א חידוש אז מען זאל וויסן איינמאל פאר אלעמאל אז די פי טלה איז די זעלבע זאך ווי א גרויגערס. אין דער משנה איז געשטאנען עלי שום ועלי בצלים לחים כגרוגרת ויבשים כמלוא פי גדי ואין מצטרפין זה עם זה מפני שלא שוו בשיעוריהן די אלע שירים פון דער משנה קען מען נישט מצרף זיין ווייל יעדער איינער האט א אייגענע שיר אמר רבי יוסי בר חנינא דער אמורא רבי יוסי בר חנינא זאגט אין מצטרפין לחומר שבהם דאס וואס די משנה זאגט אז מען קען נישט מצרף זיין מיינט אז מען קען עס נישט מצרף זיין צו א הארבערע שיר למשל ווען א מענטש טראגט ארויס אום שבת א האלבע פי פרה, וויפיל ס'גייט אריין אין די מויל פון א קו האלב דערפון שטרוי, און נאכדעם נעמט ער נאך א האלבע פי פרה פון עצה, און ער וויל יעצט משלים זיין דעם שיעור אז יעצט האט ער א גאנצע פי פרה פון ביידע צוזאמען, דעמאלטס זאג איך אז מ'קען נישט מצרף זיין די עצה, ווייל עצה איז א גרינגערע זאך. דאס קען מען נישט מצרף זיין אויסצופילן א הארבערע שיעור פון מלא פי פרה. א גרינגע זאך קען נישט אויספילן דעם שיעור פון א הארבערע זאך. אבל מצטרפין לקל שבהם, אבער מ'קען יא מצרף זיין א הארבע זאך אויסצופילן די גרינגערע שיעור. אז א מענטש א מענטש האט ארויסגעטראגן עצה און נאר א האלבע פי גמל. און ער האט צוגעלייגט נאך תבן וואס דאס איז אויכעט גענוג אנצופילן א האלבע מויל פון א קעמל, קען מען יא משלים זיין די שיעור, ווייל מה דאך דער תבן איז גענוג אפילו אויף א מלוא פי פרה, איז דאך אוודאי אז ער קען משלים זיין פאר א גרינגערע שיעור ווען ער איז א הארבערע זאך און ס'איז דא גענוג פון אים איז אוודאי אז ער קען משלים זיין דעם גרינגערן שיעור. און מה דאך ער וואלט דא געהאט נאך א האלבע פי גמל פון די גרינגערע פון דעם עצה וואלט עס געקענט משלים זיין די שיעור איז כל שכן אז דו שטעלסט צו א זאך וואס ער איז נאך הארבער פון אים דארף מען חייב זיין אויף סאך א קלענערע שיעור און אז ער פילט אויס דעם שיעור פון פי גמל איז אוודאי מען קען אים יא מצרף זיין. וואס רבי יוסי בר' חנינא האט אפגעלערנט אז כאטשיג די משנה זאגט ואין מצטרפין זה עם זה מיינט עס נישט אויף די גאנצע משנה אז גארנישט קען זיך נישט מצרף זיין מיט גארנישט, ס'מיינט נאר צו זאגן, א זאך וואס די שיעור איז ביי אים גרינגער, ער קען נישט אויספילן א שיעור וואס איז חמור פון אים, אבער פארקערט קען מען יא. פרעגט די גמרא וכל דלא שוו בשיעורייהו מי מצטרפין, א זאך וואס האבן צוויי אנדערע מיני שיעורים קען מען דען בכלל מצרף זיין, אפילו אויף משלים צו זיין א גרינגערע שיעור מיט א הארבערע זאך? קשיא דא אויף ר' יוסי בר' חנינא וואס ער האט מפרש געווען די משנה אז לחמור קען מען יא מצרף זיין, איך וועל דיר יעצט ווייזן אז מען קען בכלל נישט מצרף זיין צוויי שיעורים, אונז האמיר געלערנט אין א משנה אין מסכת כלים, הבגד, ג' על ג', א בגד מיינט א קלייד וואס איז געמאכט געווארן אדער פון צמר אדער פון פשתים, און דארט רעדט מען פון די שיעור וואס זאל מטמא זיין טומאת מדרס אז ווען א זב טרעט ארויף דערויף זאל עס ווערן א אב הטומאה, שיעור ג' על ג', ג' מיינט דא אזוי ווי די ווארט שלושה על שלושה, און אלעמאל ווען ס'שטייט שלושה מיינט עס טפחים. טאמער דער בגד איז גרויס דריי טפחים אויף דריי טפחים, דעמאלטס איז עס ראוי לטמא טומאת מדרס און אויב א זאב וועט ארויפטרעטן דערויף וועט עס ווערן אב הטומאה. אנדערש ווי אנדערע טומאות וואס אונז האבן שוין אויבן געלערנט דאס אויך א משנה מסכת כלים אז דעמאלטס איז עס מקבל טומאה שוין ביי שלוש על שלוש אפילו ס'איז נישט מער ווי דריי אצבעות אויף דריי אצבעות, פאר אנדערע טומאות, אבער פאר מדרס הזב מוז עס האבן די גרויסע שיעור פון דריי טפחים אויף דריי טפחים, ווייל דעמאלט, נאר דעמאלט איז עס ראוי אזוי ווי פאר א קארפעט אז מען זאל טרעטן דערויף. והשק, א זאק וואס דאס איז געמאכט פון האר פון ציגן וואס דאס איז א דיקערע מין מאטריאל, איז ד' על ד', איז פיר טפחים אויף פיר טפחים, נאר דעמאלטס איז עס מקבל טומאה, והעור, און טאמער איז עס געמאכט פון לעדער וואס דאס איז נאך דיקער, איז ה' על ה', דווקא פינף טפחים אויף פינף טפחים נאר דעמאלטס איז עס מקבל טומאה, און מפץ, דאס איז א מחצלת וואס איז געמאכט געווארן פון אזעלכע שטעקעלעך, ס'איז ו' על ו' נאר ווען ס'איז גרויס זעקס טפחים אויף זעקס טפחים האט עס א חשיבות און ס'איז מקבל טומאה, ביז אהער גייט די משנה אין כלים, ותני עלה, און אונז האמיר געלערנט אויף דעם א ברייתא אויף דעם משנה, הבגד והשק. שק והעור, העור והמפץ מצטרפין זה עם זה. מ'האט דאך פריער געשמועסט אז א זאק איז די שיעור פיר טפחים אויף פיר טפחים, לאמיר זאגן אז ער האט פון ציגן, האר פון ציגן, האט ער נאר א בגד וואס איז דריי טפחים גרויס אויף דריי טפחים גרויס און ער האט נאכנישט קיין שיעור ער זאל מקבל טומאה זיין, אבער טאמער דו לייגסט צו נאך יעצט א טפח על טפח דו ענדיגסט צו דעם שיעור דורך א בגד מיט צמר אדער פשתים, דאס טייטש הבגד והשק, אז דו ביסט משלים א חלק פונעם בגד צוצוענדיגן דעם שיעור פונעם זאק. אדער השק והעור אז דו האסט עור פון לעדער וואס די שיעור נארמאלערהייט איז דאך פֿינף טפחים דו האסט נאר פֿיר טפחים דערפון און דו לייגסט צו א שטיקל פון ציגן האר צו משלים צו זיין דעם שיעור אדער העור והמפץ אז דו האסט נאר א מפץ וואס נארמאל די שיעור איז זעקס טפחים לאמיר זאגן דו האסט נאר פֿינף טפחים און דו לייגסט צו אביסל לעדער משלים צו זיין דעם שיעור פון זעקס טפחים איז די אלע זאכן מצטרפים זה עם זה ווייל וויבאלד די זאכן זענען דאך הארבער און א הארבע זאך קען אוודאי משלים זיין די שיעור פון א גרינגערע זאך. פארשטייט זיך אז פארקערט קען מען נישט טון, מען קען נישט זאגן אז אויב ער האט א בגד פון צמר ופשתים וואס איז נאר צוויי טפחים און ער וועט צולייגן יעצט איין טפח פון שק פון ציגן קען עס נישט משלים זיין דעם שיעור ווייל ציגן איז דאך אסאך א גרינגערע זאך און ער קען נישט אויספילן דעם שיעור פון א בגד, מען רעדט דא אלעס אויף דעם סדר ווי מען האט דא אויסגערעדט, א בגד קען משלים זיין פון שק וואס דער שק איז גרינגער און די שק קען משלים זיין צום עור וואס די עור איז גרינגער און די זעלבע זאך והעור והמפץ וואס די מפץ איז גרינגער קען מען משלים זיין א הארבערע שיעור פונעם עור משלים צו זיין די מפץ. ואמר רבי שמעון, רבי שמעון בר יוחאי זאגט דארטן מה הטעם, פארוואס טאקע איז די טעם אז מען קען מצרף זיין צוויי אנדערע מאטריאלן אפילו אויף א הארבערע זאך צו א גרינגערע, מפני שראויין ליטמא מושב, ווייל סוף כל סוף האבן אלע, די אלע מאטריאלן וואס מען האט דא אויסגערעכנט האבן איין שיעור וואס זיי קענען מטמא זיין טומאת מושב, וואס די הלכה איז אז טאמער האט מען אויסגעשניטן איין טפח על טפח, אפילו מען האט עס צוזאמגעשטעלט פון די אלע מאטריאלן צוזאמען, סך הכל איז דא נישט מער ווי א טפח על טפח, איז עס שוין מטמא טומאת מושב, ווייל מען קען עס ארויפלייגן און מאכן אזוי ווי א פעטש, אזא לאטע, אויף א מרדעת פון א חמור, און מען קען עס לייגן אונטער די בית מושב וואס דארט זיצט מען און דאס איז גענוג א טפח על טפח. איז וויבאלד לגבי טומאת מושב זענען זיך מצרף אזוי איז דאך די הלכה אז ווען ס'איז נאר דא א טפח על טפח פון אלע מינים צוזאמען קען מען עס מצרף זיין, זאג איך שוין אז לגבי טומאת מדרס קען מען עס אויך מצרף זיין, פארשטייט זיך דער הארבערע זאך קען מען מצרף זיין צום גרינגערן. זאגט די גמרא, טעמא, זעט מען דאך אז די גאנצע טעם פארוואס מ'קען דארט מצרף זיין דראויין ליטמא מושב, ווייל סוף כל סוף האבן זיי א פאראייניגטע זאך אז אלע מיט דעם זעלבן שיעור פון א טפח קענען זיי מטמא זיין טומאת מושב, אבל אין ראוי ליטמא מושב, ווען נישט די סברה, לא, וואלט מען נישט געקענט מצרף זיין אפילו א הארבערע זאך צו א גרינגע זאך אויך נישט, איז אויב אזוי פארוואס זאגסטו דא ביי אונז אין די משנה לגבי הוצאת שבת אז מען קען משלים זיין דורך תבן די הארבערע תבן קען מען משלים זיין דעם גרינגען עצה, וואס האט איינס מיטן צווייטן, די צוויי זאכן האבן נישט קיין שייכות און אפילו תבן איז הארבער, און זאל מען נישט דארפן קענען מצרף זיין צו עצה, ווייל מען זעט דאך דארטן לגבי טומאת זב איז אויך נאר ווייל זיי האבן א פאראייניגטע זאך לגבי מושב פאר דעם קען מען מצרף זיין איינס מיטן אנדערן, אמר רבא האט רבא געענטפערט דא גייען מיר אריבער צו דף ע"ו עמוד ב', הכא נמי חזיא לדוגמא, דא איז אויך דא א זאך וואס די צוויי זאכן קענען זיך מצרף זיין. א מענטש וואס פארקויפט מאכל בהמה און ער וויל ארויסלייגן א דוגמא אויף זיין פענסטער מען זאל זען וועלכע מיני מאכלים מען פארקויפט, ער פארקויפט תבן מיט עצה מיט עמיר מיט די אלע זאכן דארטן, דער מענטש ווען ער וויל מאכן דעם דוגמא דעם סעמפל וואס ער לייגט ארויף אויף די פענסטער שטעלט ער אויך צוזאם און ער באהעפט דעם תבן צוזאמען מיט דעם עצה און לייגט אלעס צוזאמען ווייל ער וויל נישט אז טאמער ס'וועט זיין נאר עקסטער יעדע איינס איז עס קליין ער האט מורא אז די ווינט וועט עס אוועקבלאזן איז דעריבער שטעלט ער עס צאם און ער איז עס מחבר צוזאמען איז וויבאלד דארטן איז אויך ראוי אז די צוויי זאכן זאלן צוזאם געשטעלט ווערן איז אויך דא א סברא אז מען קען זאגן לגבי הוצאת שבת אז די הארבערע זאך קען משלים זיין די גרינגערע.